בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף ד', מ'הייבמיר אן דף ג' עמוד ב', פיר שורות פון אונטן ואיבעית אימא, איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האמיר געזען א ברייתא וואס די ברייתא האט געזאגט אז אפילו טאקע חז"ל האבן מתקן געווען אז חתונות זאלן נאר זיין מיטוואך, פון דעסטוועגן טאמער ס'איז מחמת אונס מעג מען אויכעט מאנטאג. האט די גמרא געפרעגט וואס איז דאס מחמת אונס? איז אין די פריערדיגע שיעור האט מען געזען איין תירוץ האט די גמרא געענטפערט אז מחמת אונס מיינט ווען א מיליטער קומט צו גיין אין שטאט איז ווען די מיליטער קומט נעמען זיי צו דאס עסן פון יעדעם און ממילא אז איינער האט צוגעגרייט א חתונה און האט מורא אז די מיליטער עט צונעמען די גאנצע עסן דאס ווערט גערופן א אונס מעג ער מקדים זיין די חתונה צום מאנטאג דאס איז איין תירוץ, זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ, ואיבעית אימא, מאי מחמת האונס, וואס מיינט דאס מחמת האונס, כדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, הרי שהיה פתו אפוי איינער וואס האט שוין געבאקן די ברויט פאר זיין חתונה, וטבחו טבוח, און האט שוין געשחט'ן די בהמות פאר'ן חתונה, ויינו מזוג, אמאליגע צייטן האט מען געדארפט אויסמישן די וויין מיט וואסער אז נישט האט מען עס נישט געקענט טרינקען, אבער ווי רש"י זאגט נאך מען האט עס אויסגעמישט איז עס מער נישט געבליבן פריש צו לאנג, מען האט עס געדארפט שנעל טרינקען אדער פארקויפן, על כל פנים אלעס איז שוין געווען גרייט פאר'ן חתונה. די גאנצע סעודה איז צוגעגרייט, ומת אביו של חתן או אמה של כלה, און יעצט ווען אלעס איז גרייט שטארבן אדער די טאטע פון די חתן אדער די מאמע פון די כלה, און וואס איז די נקודה דא? די נקודה דא איז אזוי, בעצם איז דא דא א פראבלעם, לאמיר זאגן אז די טאטע פון די חתן אדער די מאמע פון די כלה איז געשטארבן מאנטאג, און די פראבלעם איז אזוי, טאמער מ'עט זיי באגראבן, מ'עט באגראבן די טאטע צו די מאמע, איז די חתן צו די כלה עלן זיך דארפן זעצן שבעה, און אז זיי עלן זיך דארפן זעצן שבעה עלן זיי נישט קענען חתונה האבן, עט די חתונה דארפן אפגעשטופט ווערן, איי וואס איז די פראבלעם זאל מען אפשטופן די חתונה, איז די פראבלעם איז ווי מען וועט זען בהמשך אז מען קען נישט איבערמאכן די חתונה אן די טאטע פון די חתן אדער די מאמע פון די כלה, פארוואס? ווייל די טאטע פון די חתן העלפט אים צוגרייטן די סעודה, און די מאמע פון די כלה העלפט איר מיט אירע תכשיטים, און ממילא טאמער מ'עט אפשטופן די חתונה, און די סעודה עט קאליע גיין, אדער די זאכן וואס די כלה האט צוגעגרייט עלן קאליע גיין, עט דאך נישט זיין דא קיין עלטערן זאלן זיי העלפן דאס מאכן נאכאמאל, און וואס טוט מען דא? דארף מען זיך א עצה געבן? זאגט די ברייתא אזוי, מכניסין את המת לחדר, די ערשטע זאך וואס מ'טוט, איז מ'נעמט די מת, די טאטע צו די מאמע, מ'נעמט די טויטע, און מען פאקט זיי אריין אין א צימער, ס'טייטש מען באגראבט נישט די טויטע, וואס טוט מען אויף מיט דעם? מען טוט אויף מיט דעם אז דיני אבילות הייבן זיך נאר אן נאכדעם וואס מען באגראבט, נאכן באגראבן הייבט זיך אן דיני אבילות, און ממילא ווי לאנג מען האט נישט באגראבן דא די עלטערן קען מען נאך חתונה מאכן, איז דאס טוט מען טאקע, מען לייגט שנעל אוועק די מת אין א זייט, אן באגראבן, און ואת החתן ואת הכלה לחופה, מען לויפט שנעל מאכן א חופה, און ובועל בעילת מצוה, די חתן כלה זענען בועל בעילת מצוה ופורש, און גראד נאכדעם זענען זיי פורש, און דערנאך באגראבט מען די טויטע, און וואס האט מען אויפגעטון דא? מען האט אויפגעטון אז מען האט שנעל אריינגעכאפט א חופה מיט א בעילה פאר די קבורה, און ממילא קומט יעצט אויס אזוי, וואס געשענט טאמער יום טוב למשל, שטארבט ביי איינעם א טויטע, איז דאך די דין אז מען דארף זיך נישט זעצן שבעה ביז נאך יום טוב, ווייל מען הייבט נישט אן מיט אבילות יום טוב. די זעלבע זאך דא מיט די חתן כלה, היות וואס די חתן כלה די שמחה די חתונה האט זיך אנגעהויבן איידער מען האט באגראבן די עלטערן, און מען האט באגראבן די עלטערן נאך די חתונה, דערפאר הייסט עס כאילו ס'האט זיך אנגעהויבן דיני אבילות אינמיטן זייער יום טוב, איז דארפן זיי זיך נישט פירן באבילות ביז נאך די שבע ברכות, און ממילא ונוהג שבעת ימי המשתה, ס'פירט זיך דא געהעריגע שבע ברכות זיי דארפן נישט זיצן שבעה ביז נאך די שבע ברכות, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות נאר נאך די שבע ברכות זעצן זיי זיך שבעה, יעצט וכל אותן הימים די גאנצע זיבן טעג סיי פון די שבע ברכות און סיי פון די אבילות, הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, די פאר פאלק די חתן כלה זענען אסור בתשמיש המיטה, ער דארף שלאפן מיט די מענער, זי דארף שלאפן מיט פרויען, ס'הייסט זיי דארפן שומרים אויפצופאסן אז זיי גייען נישט וואוינען צוזאמען, פארוואס? ווייל אין אמת'ן אריין זענען זיי דאך אבלים, מ'האט דאך באגראבן ביי זיי א מת, נאר אין אבילות בפרהסיא, בפרהסיא קענען זיי זיך נישט נוהג זיין באבילות, אבער ביי אזא זאך ביי א דבר של צנעה דארף מען זיך פירן באבילות, פשט זענען אסור בתשמיש המיטה, אבער. ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלושים יום, די כלה קען גיין מיט אירע תכשיטים, מיט אירע צירונגען, גאנצע דרייסיג טאג, ס'טייטש די גאנצע שלושים, טאמער זי איז די יתומה, און די חידוש איז ווייל נארמאל, ווי רש"י לערנט נארמאל, לאזט מען דאס נישט, אבער דא, ס'איז א נייע פאר פאלק, מ'וויל די כלה זאל געפעלן פארן חתן, לאזט מען איר גיין מיט אירע תכשיטים. על כל פנים, מיט דעם וויל די גמרא פארענטפערן, דאס האט די ברייתא געמיינט מיט א אונס. אז וואס? אז טאמער ס'איז געשטארבן פאר איינעם אדער פאר א חתן אדער פאר א כלה, איז געשטארבן אדער די טאטע פון די חתן אדער די מאמע פון די כלה אום מאנטאג, און מען יאגט זיך דאך פון איין זייט צו באגראבן די מת, פון די צווייטע זייט וויל מען נישט דערלייגן דא די סעודת החתונה, איז ביי אזא אופן האט די ברייתא געזאגט אז מען מעג שנעל חתונה מאכן מאנטאג, כדי מען זאל קענען באגראבן די טויטע און מאכן די גאנצע שפיל וואס מען האט דא געזען אין די ברייתא. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא צענעמט אביסל די ברייתא, זאגט די גמרא ודווקא אביו של חתן או אמה של כלה, אז די היתר איז געזאגט געווארן די גאנצע שפיל מאכט מען נאר טאמער די טאטע פון די חתן אדער די מאמע פון די כלה איז אוועק, ווייל אזוי ווי מ'האט אויסגערעדט, דליכא איניש דטרח להו, ווייל אן זיי איז נישטא קיין צווייטע זאל טון וואס זיי האבן געטון, די טאטע פון די חתן העלפט אים מיט די סעודה, די מאמע פון די כלה מיט אירע תכשיטים, אבל איפכא, טאמער ס'איז פארקערט די מאמע פון די חתן אדער די טאטע פון די כלה לא, דעמאלטס איז נישטא די גאנצע היתר, נאר דעמאלטס טאמער זיי שטארבן מאנטאג, באגראבט מען זיי און מען שטופט טאקע אפ די חתונה, פארוואס ווייל ס'איז דא ווער זאל מאכן די חתונה שפעטער אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא האט רפרם בר פפא נאכגעזאגט בשם רב חסדא, זאגט ער אזוי, לא שנו, דאס וואס מען האט דא געזען אין די ברייתא אז מען מאכט די גאנצע שפיל, מען נעמט די מת מען לייגט אים אין א צימער, מען לויפט שנעל מאכן די חתונה, אלץ פארוואס? ווייל מ'וויל נישט דערלייגן די סעודה, זאגט רפרם בר פפא בשם רב חסדא, דאס איז נאר אלא שנתן מים על גבי בשר, טאמער מ'האט שוין געגאסן וואסער אויף די פלייש כדי דאס צוצוגרייטן צו קאכן, דעמאלטס ברגע מ'גיסט וואסער אויף די פלייש הייבט עס אן שימלען, ס'הייבט אן מ'האט געציילטע שעות ביז ס'ווערט פארשימלט, מילא דעמאלטס יאגט מען זיך טאקע, און מ'קען נישט אפשטופן מער די חתונה, די פלייש איז שוין איינגעלייגט אין די וואסער, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די גאנצע פאטענט פון די ברייתא, אבל לא נתן מים על גבי בשר, טאמער אבער מ'האט נישט געלייגט די וואסער אויף די פלייש, איז מזדבן דארף מען זיך נישט יאגן אין ערגעץ, און מען קען פארקויפן די פלייש, און מען וועט מאכן א נייע חתונה נעקסטע וואך נאך די שבעה. אמר רבא, זאגט רבא, ובכרך אין א גרויסע שטאט, אף על פי שנתן מים על גבי בשר מזדבן, היות ס'איז דא אזויפיל מענטשן, איז דא גענוג מענטשן זאלן עס קויפן אפילו נאכן גיסן די וואסער אויף די פלייש. פשט די מימרא פון רב חסדא איז נאר אין א קליינע שטאט נישט אין א גרויסע שטאט. אמר רב פפא, זאגט רב פפא ובכפר אין א קליינע שטאט, אף על פי שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן, אפילו מען האט נישט געגאסן וואסער אויף די פלייש איז דא אזוי ווייניג מענטשן, אז ס'איז אפילו נישט דא איינער זאל קויפן פלייש אן קיין וואסער, ממילא זאגט רב פפא אין א קליינע שטאט איז די היתר געזאגט געווארן אפילו אז מען האט נישט געגאסן די וואסער, איי פרעגט די גמרא, ואלא דרב חסדא היכי משכחת לה, כ'פארשטיי נישט רב חסדא האט דאך דא עפעס געזאגט, רב חסדא האט געזאגט אז ס'ווענדט זיך צו מ'האט געגאסן די וואסער צו נישט, איז רבא האט געזאגט אין א גרויסע שטאט איז דאס נישט נוגע, און רב פפא האט געזאגט אין א קליינע שטאט איז דאס נישט נוגע, איז כלפי וועלכע שטאט האט רב חסדא גערעדט? אמר רב אשי, זאגט רב אשי כגון מתא מחסיא, א נאמען פון א שטעטל אין בבל, דמפקא מכרך ומפקא מכפר, ס'איז נישט צו א גרויסע שטאט, ס'איז נישט צו א קליינע שטאט, ס'איז דא דארט גאנץ אסאך מענטשן אבער נישט צופיל מענטשן, איז ביי אזא שטאט האט רב חסדא גערעדט און ער האט געזאגט אז טאמער מ'האט געגאסן די וואסער עט מען שוין נישט אניאגן צו פארקויפן די גאנצע, טאמער אבער מ'האט נישט געגאסן די וואסער עט מען עס נאך קענען פארקויפן און מ'דארף זיך נישט יאגן צום חתונה. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרב חסדא, מ'האט אזוי קלאר געלערנט אין א ברייתא ווי רב חסדא האט געזאגט אז די היתר איז נאר נאכן גיסן די וואסער נישט פארן גיסן די וואסער, שטייט אין די ברייתא אזוי, הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג, ונתן מים על גבי בשר, נאר נאכן לייגן די וואסער אויף די פלייש, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די גאנצע פאטענט, ומת אביו של חתן או אמו של כלה, מכניסין את המת לחדר, די גאנצע פאטענט, ואת החתן ואת הכלה לחופה, ובועל בעילת מצוה, ופורש, ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות, וכל אותן הימים, הוא ישן בין האנשים, ואשתו ישנה בין הנשים, דאס האבן מיר אויך געזען אין די פריערדיגע ברייתא, אז די גאנצע שבע ברכות, דארף מען אפטיילן די חתן די כלה, זיי טארן נישט זיין צוזאמען, ווייל זיי טארן דאך נישט וואוינען צוזאמען, ווייל ס'איז דאך נוהג ביי זיי דיני אבילות, לייגט דא די ברייתא צו נאך א קנייטש, וכן מי שפירסה אשתו נידה, טאמער בשעת'ן אריינגיין לחופה איז די פרוי געווארן א נידה, איז ביי זיי איז אויך געזאגט געווארן אז די פארפאלק טארן נישט זיין צוזאמען, ווילאנג די פרוי וועט זיך נישט טובל'ן, פארוואס? ווייל מען איז חושד אז זיי וועלן וואוינען צוזאמען, איז טאקע הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, מען טיילט זיי אפ, ואין מונעין תכשיטים מן הכלה כל שלושים יום, דאס האט מען פריערט געזען אז די גאנצע שלושים מעג די כלה גיין מיט איר תכשיטים, בין כך ובין כך, ס'טייטש סיי טאמער ס'איז געשען די גאנצע מעשה, און סיי ביי א געהעריגע חתונה, לא יבעול, לא בערב שבת ולא במוצאי שבת, ערב שבת און מוצאי שבת טאר מען סתם אזוי נישט בועל זיין, ערב שבת מיינט פרייטאג צו נאכטס האט מען געזען ווייל ס'איז א מלאכה, מוצאי שבת וועט מען זען בהמשך וואס דאס מיינט, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא צענעמט דא די ווערטער פון די ברייתא, מען האט געזען די ברייתא אמר מר, הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, אז משך די גאנצע שבע ברכות טארן די פארפאלק נישט זיין צוזאמען, זאגט די גמרא, מסייע ליה לרבי יוחנן, פון די ברייתא איז א ראיה צו רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו אין אבילות במועד, אבל דברים של צינעא נוהג, רבי יוחנן האט געזאגט אז אפילו טאקע יום טוב איז נישט דא דין אבילות, אבער דברים שבצינעא אזוי ווי תשמיש המיטה איז זיך יא נוהג, איז דא טאקע א ראיה אז איז אזוי די דין, ווייל זעסט דאך אז די חתן כלה טארן נישט זיין צוזאמען איי פארוואס? ביי זיי איז דאך יום טוב, זיי האבן דאך אינמיטן, זיי האלטן דאך דא אינמיטן שבע ברכות, און די תירוץ איז ווייל אפילו טאקע פון אינדרויסן ביי דברים שבפרהסיא פירט זיך דא א געהעריגע חתונה א געהעריגע שבע ברכות, אבער דברים שבצינעא דארף מען זיך פירן דין אבילות און ממילא טארן זיי נישט זיין צוזאמען. זאגט די גמרא, דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא, זאגט רב יוסף בריה דרבא א מימרא פון רבא אזוי, לא שנו, דאס איז נישט געזאגט געווארן, אלא שלא בעל, טאמער די חתן האט קיינמאל נישט בועל געווען די כלה, דעמאלטס דארף מען זיי אפטיילן, אבל בעל, אשתו ישנה עמו, טאמער אבער ער האט איר אמאל בועל געווען, דעמאלטס איז מען נישט חושד אז זיין יצר הרע ברענט, ווייל ער האט דאך שוין געוואוינט מיט איר, דעמאלטס מעגן זיי זיין צוזאמען אפילו אן שומרים אויכעט. פרעגט די גמרא גראד אויף רבא, וויאזוי קען רבא זאגן אזא זאך, והא הכא דבעל עסקינן, וקתני הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, וואס איז די מעשה פון די ברייתא? די מעשה פון די ברייתא איז דאך אז די טאטע מאמע זענען געשטארבן, און די ברייתא האט דאך געזאגט די גאנצע פאטענט אז מען שפארט איין די טאטע מאמע אין א צימער, מען לויפט שנעל מאכן א חופה, די חתן איז בועל בעילת מצוה, נאכדעם טיילט מען זיי אפ, און נאכדעם דארפן זיי בלייבן אפגעטיילט, איז שטייט דא קלאר נישט ווי רבא, ענטפערט די גמרא דו האסט נישט פארשטאנען רבא. כי קאמר אפירסה אשתו נידה, רבא האט נישט גערעדט פון די ערשטע חלק פון די ברייתא דארט ווי די חתן כלה זענען יתומים, רבא האט גערעדט פון די צווייטע זאך וואס איז געשטאנען אין די ברייתא, אז די זעלבע דין איז געזאגט געווארן ביי פירסה נידה, וואס טייטש טאמער א כלה איז געווען א נידה בשעת חופתה, דעמאלט זאגט רבא ס'ווענדט זיך צו די חתן האט געוואוינט מיט איר איינמאל צו נישט, טאמער האט געוואוינט מיט איר איינמאל דארפן זיי נישט קיין שומרים, טאמער האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר ווייל זי'ז גראד געווען א נידה, דעמאלטס דארפן זיי האבן שומרים. איי וואס די חילוק? פארוואס ווען ס'קומט צו אבילות זאגט מען אז אפילו נאך איין בעילת מצוה דארף מען נאך אלץ האבן שומרים, אבער ביי נדה זאגט רבא נישט אזוי, ביי נדה נאך א בעילה דארף מען מער נישט קיין שומרים, איז אוודאי די פשט איז ווי רש"י איז מסביר, ווייל נדה איז חייבי כריתות איז גאר א הארבע עבירה, און ממילא דארט איז מען נישט חושש אז א מענטש עט נכשל ווערן, נאר וואס טאמער האט איר קיינמאל נישט בועל געווען, איז אוודאי מען יא חושש, פארדעם האט רבא געזאגט טאמער האט איר קיינמאל נישט בועל געווען דארף מען שומרים זאלן אויפפאסן זאלן נישט וואוינען צוזאמען, וואס איז אבער טאמער ער האט איר שוין בועל געווען איינמאל, איז די יצר הרע ברענט שוין נישט אזוי שטארק, און בנוסף דערצו ווייסט ער אז טאמער ער העט נכשל ווערן עט ער דאך דא נכשל ווערן אין חייבי כריתות, דארף מען נישט מורא האבן, דאס איז ביי נדה, מה שאין כן ביי אבילות, וואס איז די איסור פון די חתן צו וואוינען מיט די כלה, אז א אבל איז אסור בתשמיש המיטה, נו, דאס איז נישט קיין חייבי כריתות, ס'איז נישט אזא הארבע איסור, איז דא, זאגט רבא בין איך מודה, אז מ'איז חושש אז די חתן העט נכשל ווערן אפילו נאכדעם וואס ער האט איר בועל געווען, און ממילא דא זאגט טאקע די ברייתא אז אפילו נאכדעם וואס ער האט איר בועל געווען איין מאל, דארפן זיי נאכאלץ האבן א שמירה נישט נכשל צו ווערן נאכאמאל. איי פרעגט די גמרא, הא וכן קתני, שטייט דאך אין די ברייתא וכן מי שפירסה אשתו נידה, איז משמע אז ביי ביידע איז די זעלבע דין, און אזוי ווי ביי אבל איז געזאגט געווארן די דין אז אפילו נאך איין בעילה דארפן זיי שמירה, איז לכאורה די זעלבע זאך ביי נידה, אפילו אז ס'איז געווען א כשר'ע בעילה דארף מען נאך אלץ האבן א שמירה נאכדעם, זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען הכי קאמר, די ברייתא האט טאקע אזוי געמיינט צו זאגן אז וכן מי שפירסה אשתו נידה ולא בעל, טאמער די פרוי איז א נידה און זיי האבן קיינמאל נישט געוואוינט צוזאמען, דעמאלטס איז טאקע געזאגט געווארן הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים, אז ביידע דארפן שומרים, אבער טאמער ער האט יא געוואוינט מיט איר איינמאל, איז ביי נדה איז מער נישט דא א חשש דארף מען נישט קיין שומרים, מה שאין כן ביי אבילות איז יא דא א חשש און מען דארף שומרים, קומט אויס למעשה ווי מען האט יעצט געזען אז אבילות איז סאך לייכטער פון נדה, און מילא ביי אבילות דארף מען מער א גרעסערע שמירה ווי ביי נדה, פרעגט די גמרא איז דען אזוי למימרא דאבילות קילא ליה מנדה, והאמר רבי יצחק בר חנינא אמר רב הונא, כל מלאכות שאשה עושה לבעלה, אלע מלאכות וואס א פרוי מאכט פאר איר מאן, ס'טייטש א פרוי קאכט פארן מאן, באקט פארן מאן, כל מיני זאכן, די משנה זאגט אין דף נ"ט עמוד בית, אלע זאכן וואס א פרוי דארף טון פארן מאן, איז די אלע זאכן נידה עושה לבעלה, מעג א נידה אויך טון פאר איר מאן, חוץ דריי זאכן, ממזיגת הכוס, זי טאר אים נישט אנגיסן א גלעזל און אים געבן, והצעת המיטה, זי טאר נישט מאכן זיין בעט פאר אים, והרחצת פניו ידיו ורגליו, און וואשן די פנים, די הענט און די פיס, דאס איז דריי זאכן וואס איז זייער חיבה'דיגע זאכן, ס'קען צוברענגען צו תשמיש, די דריי זאכן טאר זי נישט טון. יעצט ואילו גבי אבילות תניא, וואס טוט זיך מיט אבילות? איז ביי אבילות שטייט אין די ברייתא אזוי, אז אף על פי שאמרו אין אדם רשאי לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוסקת, אפילו א מענטש קען נישט צווינגען זיין פרוי בשעת וואס זי איז אן אבילה, זיך שיין צו מאכן, צו פארבן די אויגן אדער רויט צו מאכן די פנים, דאס טייטש כוחלת און פוסקת, כוחלת איז קאלירן די אויגן, בלויען די אויגן, און פוסקת איז רויט מאכן די פנים, איז אפילו טאקע ווען די פרוי איז א אבילה קען נישט די מאן צווינגען די פרוי צו טון די זאכן, פון דעסוועגן, באמת אמרו, מוזגת לו הכוס, ומצעת לו המיטה, ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. זי מעג אים אנגיסן א גלעזל, זי מעג אים מאכן די בעט, זי מעג אים וואשן די הענט, די פנים, און די פיס, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש אז ס'וועט צוקומען צו תשמיש. און וואס זעען מיר דא? פונקט פארקערט ווי מ'האט פריערט געזען. פריערט האבן מיר געזען אז ביי א נדה נאך א בעילה דארף מען מער נישט קיין שמירה, פארוואס? ווייל ס'איז הארב, און ביי אבילה דארף מען יא א שמירה, פארוואס ווייל ס'איז לייכט, און דא זעהט מען פונקט פארקערט אז ביי א נדה האט מען גוזר געווען זי זאל נישט טון די אלע זאכן פארן מאן אלץ חשש זיי זאלן וואוינען צוזאמען, און ביי א אבל איז מען נישט גוזר די אלע גזירות. ענטפערט די גמרא לא קשיא, כאן באבילות דידיה, כאן באבילות דידה, ס'טייטש ס'ווענדט זיך ווער איז א אבל, ביי די פריערדיגע ברייתא האט זיך גערעדט אז די מאן איז א אבל, און מילא אז די מאן איז א אבל, איז די מאן האט א שטארקע יצר הרע, און פארדעם איז דארט געשטאנען אז מ'דארף מורא האבן ער וועט וואוינען מיט די פרוי אפילו נאך איין בעילה, פאר דעם דארפן זיי האבן שומרים, מה שאין כן ביי נידה, איז נישט קיין חילוק ווי שטארק די יצר הרע איז, חייבי כריתות עט א מאן נישט עובר זיין, מה שאין כן די צווייטע ברייתא, די ברייתא וואס מען האט דא געזען, אז א אבל'טע מעג וואשן די פנים פון די מאן, א אבל'טע מעג אים מאכן די בעט, זי מעג אים ברענגען טרינקען, רעדט זיך אז די פרוי איז א אבל'טע, און ווען די פרוי איז א אבל'טע, עט די פרוי נישט וועלן וואוינען מיט די מאן, ווייל א מאן האט א שטערקערע יצר הרע ווי א פרוי, א פרוי וואס זי איז א אבל'טע זי קלאגט, איז סתם אזוי נישט אין די גיסטע פון דעם, און ממילא דארט דארף מען טאקע נישט חושש זיין אז ס'וועט צוקומען צו תשמיש, און פאר דעם איז טאקע געשטאנען מוזגת לו הכוס מצעת לו המיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו. איי פרעגט די גמרא, והא אביו של חתן או אמו של כלה קתני, אין די פריערדיגע ברייתא איז משמע אז דער דין איז געזאגט געווארן סיי טאמער ער איז א אבל, און סיי טאמער זי איז א אבל'טע, און יעצט זאגסטו אז ס'איז נישט אזוי, אז ווען זי איז א אבל'טע דארף מען נישט חושש זיין אז זיי וועלן וואוינען צוזאמען, ענטפערט טאקע די גמרא כי קתני אשארא. דאס וואס עס שטייט דארט אז זי איז א אבל'טע מיינט טאקע נישט אויף אלעמען, פשט לגבי די דין אז זיי דארפן האבן שומרים אויפצופאסן זיי זאלן נישט זינדיגן, דאס איז נאר ווען ער איז א אבל נישט ווען זי איז א אבל'טע, ווייל ווען זי איז א אבל'טע איז זי נישט אין די גיסטע. נאר וואס אויף די אנדערע זאכן וואס איז געשטאנען דארט אין די ברייתא אז מען לייגט אריין די מת אין א צימער און מען לויפט מאכן די חופה, די גאנצע שפיל וואס מען האט געזען דארט אין די ברייתא, דאס איז טאקע אויך נוגע ווען זי איז א אבל'טע, אבער די דין אז זיי דארפן האבן שומרים אז זיי טארן נישט זיין צוזאמען, דאס איז נאר ווען די מאן איז א אבל. איי פרעגט די גמרא איז דען אזוי ומי שאני בין אבילות דידיה לאבילות דידה, איז דען טאקע דא א חילוק ווער איז די אבל דא, והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא מי שמת חמיו או חמותו, איינער וואס זיין שווער אדער זיין שוויגער איז געשטארבן, ס'טייטש זיין ווייב'ס טאטע אדער ווייב'ס מאמע, אינו יכול לכוף את אשתו להיות כוחלת ולהיות פוסקת, קען נישט צווינגען די ווייב זיך שיין צו מאכן, אלא כופה מיטתו, נאר דארף איבערדרייען די בעט, אזוי איז געווען די מנהג אמאל ביי אבילים, אבילים האבן איבערגעקערט די בעט, ונוהג עמה אבילות, און די מאן דארף זיך פירן צוזאמען מיט די פרוי אבילות, וכן היא שמת חמיה או חמותה, די זעלבע זאך טאמער די פרוי'ס שוויגער אדער שווער שטארבן, ס'טייטש די מאנ'ס טאטע אדער די מאנ'ס מאמע זענען געשטארבן, איז אינה רשאה להיות כוחלת ולהיות פוסקת, איז די זעלבע זאך, די פרוי טאר זיך נישט פארבן, זי טאר זיך נישט שיין מאכן, אלא כופה מיטתה, ונוהגת עמו אבילות, זי דארף זיך פירן צוזאמען מיט די מאן אבילות, און וואס זעען מיר דא? דא האמיר א ברייתא וואס די ברייתא שטעלט צו ווען די מאן איז א אבל און ווען די פרוי איז א אבל, און די ברייתא זאגט אז ביי ביידע איז די זעלבע, די ברייתא מאכט נישט קיין חילוק צווישן ווען די מאן איז א אבל און די פרוי איז א אבל, און ממילא פרעגט די גמרא טאמער ביסט גערעכט אז ווען די מאן איז א אבל דארף מען האבן שטארקע שמירה זאל נישט זינדיגן, און ווען די פרוי איז א אבל נישט, וואלט די ברייתא דאס געדארפט זאגן אז טאמער די מאן איז א אבל טארן זיי נישט זיין צוזאמען אין א צימער, טאמער די פרוי איז א אבל מעגן זיי יא, ענטפערט טאקע די גמרא תני, מען דארף אזוי זאגן אין די ברייתא אז באבילות דידיה, הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים, אז טאמער ער איז א אבל דארף מען האבן שמירה זיי זאלן זיין אפגעטיילט, איי פרעגט די גמרא הא וכן קתני, שטייט דאך אין די ברייתא וכן היא שמת חמיה איז משמע אז ביידע האבן די זעלבע דין סיי ווען ער איז א אבל סיי ווען זי איז א אבילה, זאגט די גמרא ניין כי קתני, ווייסט אויף וואס די וכן גייט ארויף, אכיחול ואפירכוס, דאס אז די פרוי טאר זיך נישט שיין מאכן, איז דאס איז טאקע געזאגט געווארן סיי ווען ער איז א אבל סיי ווען זי איז א אבילה. איי פרעגט די גמרא, והא עמו קתני, מאי לאו עמו במיטה? שטייט אין די ברייתא אז טאמער זיין שווער און שוויגער זענען געשטארבן, איז דארף זיך די פרוי פירן באבילות, און ער פירט זיך עמה אבילות. און טאמער זיין טאטע מאמע איז געשטארבן, דארף זיך ער פירן באבילות, און די פרוי פירט זיך ונוהגת עמו אבילות. איז משמע, וואס מיינט עמו? עמו מיינט לכאורה עמו במיטה, איז בעצם דאס א קשיא אויף אלעמען, ווייל לכאורה איז דא משמע אז זיי מעגן זיין צוזאמען סיי טאמער ער איז א אבל און סיי טאמער זי איז א אבילה, זאגט די גמרא לא, נישט דאס מיינט עמו, עמו מיינט עמו בבית, אז דאס וואס מען האט געזען אין די ברייתא אז ווען איינער איז א אבל דארף זיך די צווייטע אויך פירן באבילות, דאס איז נאר עמו בבית, וכדאמר ליה רב לחייא ברי', אזוי ווי רב האט געזאגט פאר זיין זון חייא, אז באפה פאר דיין פרוי ווען דיין פרוי איז א אבילה נהוג אבילותא פיר דיך אויך באבילות דלא באפה ווען דו שטייסט נישט פאר איר לא תנהוג אבילותא מוזט דיך נישט פירן באבילות איז על כל פנים מיט דעם האט מען פארענטפערט די סתירה פון די צוויי ברייתות אז אין איין ברייתא האט מען געזעהן אז אבילים איז זייער א לייכטע זאך און במילא האט מען מורא מ'עט נכשל ווערן דארף מען א שפעציעלע שמירה אין די צווייטע ברייתא האט מען געזעהן אז מ'דארף נישט קיין שמירה האט מען עס פארענטפערט אז די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז ער איז אבל דארט טאקע דארף מען א שמירה ווייל ער האט א שטארקע יצר הרע, אבער די צווייטע רעדט זיך אז זי איז א אבילה, דארט דארף מען נישט קיין שמירה, זאגט יעצט די גמרא נאך א תירוץ, רב אשי אמר, רב אשי זאגט, מי קמדמית אבילותא דהכא לאבילותא דעלמא, וואס שטעלסטו צו די צוויי ברייתות, די ערשטע ברייתא רעדט זיך דאך פון א חתן כלה, די צווייטע ברייתא רעדט זיך פון סתם אבילים, און ממילא זאגט רב אשי וויאזוי קענסטו צושטעלן די צוויי, אבילותא דעלמא חמיר ולא אתי לזלזולי ביה, ס'טייטש געהעריגע אבילים, אוודאי ווייסן זיי ווי הארב אבילות איז, קיינער וועט נישט מזלזל זיין אבילות, און במילא אז חזל זאגן ס'איז אסור בתשמיש המיטה קיינער וועט נישט עובר זיין אויף דעם, און פאר דעם טאקע האט מען געזען אין די צווייטע ברייתא אז מוזגת לו הכוס מצעת לו המיטה, מרחצת פניו ידיו ורגליו, מען דארף נישט חושש זיין אז עפעס גייט געשען, יעדער ווייסט פונקט וואס מ'האט צו טון און וואס מ'טאר נישט טון, און קיינער וועט נישט עובר זיין אויף דעם, און טאקע לויט רב אשי איז נישט קיין חילוק צו ער איז אבל צו זי איז די אבילה, ס'גייט גארנישט געשען אונטער נארמאלע צושטענדן. נאר וואס די ערשטע ברייתא, פארוואס ביי די ערשטע ברייתא דארף מען שומרים? ווייל אבילות דהכא, כיוון דאקילו רבנן אתי לזלזולי ביה, די ערשטע ברייתא רעדט זיך דאך פון א חתן כלה, וואס דארט, היות וואס מ'האט מיקל געווען אין די אבילות, אז מ'האט שוין מיקל געווען, קענען זיי זיך שוין אויסבויען נאך קולות, פארדעם האט מען געדארפט דארט האבן שומרים. איי פרעגט די גמרא מאי קולא, וואסערע קולא איז דא דארט ביי די חתן כלה? אילימא דקתני, בועל בעילת מצוה ופורש. וועסטו וועלן זאגן אז די קולא איז אז מען לאזט זיי בועל זיין א בעילת מצוה. אבער דא זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קולא, ס'איז מעיקר הדין אזוי. התם, משום דלא חל עליו אבילותא. אזוי ווי מ'האט געשמועסט זיי זענען דאך נאכנישט קיין אבילים ווי לאנג מען באגראבט נישט די טויטע, און אז זיי זענען נאכנישט קיין אבילים אוודאי מעג ער איר בועל זיין א בעילת מצוה. און ווי די גמרא זאגט אי לר' אליעזר עד שיצא מפתח הבית, אי לרבי יהושע עד שיסתם הגולל, ס'איז למעשה דא א מחלוקת ווען הייבט זיך אן די אבילות, צו ווען מ'טראגט ארויס די מת פון שטוב אדער ביי סתימת הגולל ווען מ'דעקט אים צו מיט די ערד, אבער עכ"פ דאס איז זיכער אז היות עס האט זיך נאכנישט אנגעהויבן די דיני אבילות מעג ער איר בועל זיין א בעילת מצוה, איז קען נישט זיין דאס די קולא, אלא נאר זאגט די גמרא ווייסט וואס די קולא איז? דקתני שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות. די גאנצע שפיל וואס מ'מאכט אז מ'באגראבט נישט די טויטע ווען מ'דארף נאר אנשטאט דעם לייגט מען אריין א צימער און מ'לויפט שנעל מאכן א חופה כדי אריינצוכאפן א גאנצע חתונה מיט א שבע ברכות פאר מען זיצט שבעה, דאס איז א ריזיגע קולא, און אז מען האט מיקל געווען דא, איז מען חושש אז די חתן די אבל, אדער די כלה די אבילה, עלן צוקומען צו מיקל זיין אויך בעניני תשמיש, און דערפאר האט די ברייתא געזאגט אז מען דארף האבן א שמירה, ער דארף האבן א שמירה, זי דארף האבן א שמירה, דאס זאל נישט געשען.